אין יאר תשל ח איז געווען שמיני עצרת ביינאכט איז געווען די הקפות ביים רבין אין בית המדרש יענע נאכט איז אינמיטן די הקפות דער עולם איז געווען גאר א גרעסער עולם ווי שטענדיג, שמחת תורה, שמיני עצרת, פלעגט קומען גאר א גרעסער עולם זיך פרייען און טאנצן, שמחת ההקפות דאס איז געווען פון די פרייליכסטע טעג, אויב נישט דער פרייליכסטער טאג אין יאר, וואס מען האט געזען ביים רבין א התגלות מיט א מוראדיגע שמחה און ריקודים, און יענע יאר איז געווען וואס אינמיטן די הקפות איז דער רבי רחמנא ליצלן לא עלינו דורכגעגאנגען א שווערע הארץ אטאק, התקפת לב. און דאס איז געווען די התחלה פון א שווערע תקופה, וואס איז געווען א מצב פון סכנת נפשות ממש, דער רבי איז דורכגעגאנגען דעמאלט א זייער א שווערע מצב אין בריאות, וואס די דאקטוירים האבן ממש על פי דרך הטבע געהאלטן אז ס'איז דא זייער ווייניג רחמנא ליצלן טשאנסעס ווי מ'זאגט, אפשריות על פי טבע און ס'איז געווען בניסים גלויים דער אייבערשטער האט געהאלפן אז נאך עטליכע וואכן האט דער רבי געקענט ארויסגיין און גיין אהיים און דאס איז געווען דער טאג פון ראש חודש כסלו וואס איז נקבע געווארן ביי חסידים א טאג פון שמחה א גרויסער יום טוב א טאג וואס מ'איז שבח והודאה להקדוש ברוך הוא שעשה ניסים בימים ההם בזמן הזה בשעת ס'איז געווען יענעם שמיני עצרת שמחת תורה כמובן חסידים זענען געווען זייער צובראכן אבער צוזאמען דערמיט האט דער רבי געבעטן אז חסידים זאלן ממשיך זיין זיין בשמחה און מען זאל נישט אויפהערן די שמחה פון שמחת תורה און אדרבה מען זאל ממשיך זיין טאנצן ביתר שאת וביתר עוז כמובן ס'איז געווען זייער שווער בפרט אז דער מצב אין די ערשטע שעות איז געווען א גאנצע צייט נישט נאר נישט געווארן גרינגער, עס איז רחמנא ליצלן געווארן שווערער אפילו, און עס איז געווען א מצב, עס איז געווען זייער שווער, און אף על פי כן, דער רבי האט געבעטן אז חסידים זאלן ברענגען זיין שמחה, און אז דורך שמחה וועט מען ברענגען דעם בריאות. צווישן די זאכן וואס איז געווען בו ביום, איז דאך געווען דאקטוירים, דער רבי האט דאך נישט געוואלט, גיין אין שפיטאל בשום אופן, ער איז געבליבן אין צימער און אזוי איז טאקע געווען, ער איז געבליבן אין צימער ביי זיך אין סעווען סעווענטי די גאנצע תקופה פון יענעם שמחת תורה ביז ראש חודש כסלו, איבער פינף וואכן, און מען האט דעמאלט דארטן געברענגט די אלע מאשינען מיט די אלע דאקטוירים אלס וואס מען האט געדארפט, איז זייענדיג אין ביי זיך אין דער צימער ביי זיך יענעם שמחת תורה איז געקומען צו וועגן דאקטוירים און זיי האבן מטפל געווען מיטן רבין מיט די אלע עניינים וואס מען האט געדארפט. איז צווישן די זאכן דער רבי איז זיך דורכגערעדט מיט די דאקטוירים כל מיני שאלות אין רפואה און זאכן איז געווען בשעת מען האט געמאכט א איינשפריץ א זריקה האט דער רבי אנגעהויבן נאכפרעגן ביי דעם דאקטער ווי אזוי ארבעט דער מזרק מ'מאכט די זריקה דעם איינשפריץ ווי אזוי גייט דאס און און ער האט נאכגעפרעגט די פרטי ענינים און די נקודה איז געווען אז כדי צו ארויסנעמען בלוט מאכט אן איינשפריץ וויל מען דאך ארויסנעמען בלוט יא איז דער אופן ווי אזוי זי ארבעט איז אז בשעת מ'ציט ביי דעם דעם דעם איינשפריצן דעם מזרק מ'ציט אויף צוריק איז ווערט א חלל עס ווערט א חלל אין דעם פלאץ, און דורך דעם חלל וואס ווערט, איז דער חלל שלעפט, און מושך, ער ציט, אז די בלוט זאל ארויסגיין. אזוי איז די טבע, אזוי איז דער אופן ווי אזוי די בלוט קומט ארויס פון גוף אינעם איינשפריץ. אז דורך דעם וואס ס'ווערט א ליידיגער ארט, א חלל, און דאס איז מכריח אז זאל זיך צוזאמענקלייבן די בלוט אין דעם ארט, און אזוי נעמט מען ארויס די בלוט דאס איז דער אופן ווי אזוי דער מזרק דער איינשפריץ ארבעט. דער רבי דעמאלט געזאגט א זייער אינטערעסאנטע זאך, ער האט געזאגט אז דער ענין דארף מען דאך ווי דער בעל שם טוב לערנט אונז אז פון יעדער זאך דארף מען נעמען אנטשולדיגט א הוראה אין עבודת השם, און וואס איז די הוראה אין עבודת השם וואס מען קען לערנען פון אט דעם ענין. האט ער געזאגט אז בעצם דאס איז א הוראה אין דעם מצב וואס מען געפינט זיך איצטער. אז ס'איז דא אמאל א זמן, א מצב פון א חלל. א חלל דאס איז א ענין פון חשך, א ענין פון העדר, א ענין פון שלילה. ס'איז א ליידיגער ארט, א ליידיגער ארט, א ענין פון העדר, דאס איז היפך מציאות פון קדושה. קדושה איז מלא, קדושה איז איז איז אלץ דארף זיין פול. אז ס'איז ווערט א חלל און א מקום פנוי. איז דאס א ענין וואס דאס איז היפך פון קדושה, דאס איז מעורר דינים, דאס איז מעורר עניינים בלתי רצויים. אבער דא זעט מען אז דווקא דורך דעם חלל, נישט נאר אז דער חלל איז נישט גורם א ענין שלילי, נאר אדרבה דורך דעם וואס ס'ווערט א חלל און א מקום פנוי, א ליידיגער ארט, איז ער גאר מכריח און ער רופט ארויס א נייע המשכה פון דם, דם הוא הנפש, המשכת החיות. און דער רבי האט אויסגעטייטשט. אז דעם ענין געפינט מען אין אלע ענינים, מען געפינט דאס סיי אין געטליכקייט און אלוקות, און סיי מען געפינט דאס אין עבודה בנפש האדם. אין דעם ענין אין געטליכקייט און אלוקות איז דאס א ענין יסודי וכללי וואס ס'רעדט זיך אין חסידות בשם האריזל, די גאנצע בריאת העולם איז דאך געקומען דורכ'ן צמצום, כידוע וואס דער אריזל איז מבאר אז ווי אזוי איז געווארן די התהוות פון בריאת העולמות, אז ס'איז געווען אור אין סוף ממלא מקום החלל און ס'איז געווארן א חלל ומקום פנוי דאס הייסט אז כדי צו קענען באשאפן עולמות איז געווען פריערט א מציאות פון א חלל און א מקום פנוי און וואס האט פאסירט דורך דעם חלל ומקום פנוי איז נמשך געווארן דער קו וואס די טייטש הדבר איז מיוסד אויף דעם משל וואס מען ברענגט פון דעם מזרק אז דער חלל האט ארויסגערופן דעם קו, ס'איז נישט ווי מען מיינט בפשטות, פריער איז געווען א חלל און שפעטער איז געקומען צו גיין א אור א ליכטיגקייט א קו אביסל ליכט, נאר דער פשט איז אז דורך דעם וואס ס'איז געווארן א חלל איז דער חלל, דער העדר, דער שלילה, דער ענין פון חלל מקום פנוי, האט מכריח געווען, דאס רופט ארויס, שטופט ארויס, ארויסגערופן א נייע המשכה, וואס דאס איז די המשכת האור, די המשכת הקו וואס קומט דורך. נאך דעם נאך אט א דעם חלל, און על דרך זה איז אויכעט בעבודה בנפש האדם, אז דווקא דער ענין פון חשך און חלל און מקום פנוי, דער ענין פון העלם והסתר, רופט ארויס א נייע טיפע המשכה, א טיפערע טיפערע פנימיות, א טיפערע אור פון דעם נפש, וואס מען רעדט אויס דעם ענין בכלל אין ירידת הנשמה למטה, אז הגם די ירידת הנשמה למטה איז דאך א ענין פון א חלל און מקום פנוי, ס'ווערט א ירידה, ס'ווערט א העלם והסתר, איז נישט נאר דאס פארשטערט נישט, דאס מאכט נישט קיין בלבול, נאר אדרבה, דורך אט א דעם חלל רופט עס ארויס א נייע המשכה, א נייעם חיות און א נייע התעוררות, וואס בעיקר געפינט מען דאס אינעם ענין פון עבודת התשובה. אז בשעת פאראן אין זמני החיים בחיי אדם, זמנים מסוימים וואס א מענטש געפינט זיך אין א מצב פון חלל, אין א מצב בלתי רצוי, איז דארף מען נישט ווערן מיואש פון דעם חס ושלום, נאר אדרבה וויסן אז פון אט א דעם חלל קומט ארויס א נייער אור און א נייע חיות וואס דאס איז דער כח התשובה וואס במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד בו. וואס דאס איז דער ענין וואס איז מבואר. אויכעט, בנוגע דעם ענין פון ערב ראש חודש און ראש חודש. כידוע, וואס מען זאגט אז ס'איז דא די די הפטרה וואס מען ליינט בשעת שבת ערב ראש חודש דער מחר חודש, איז דאך ידוע וואס מבואר אין חסידות, אז ר אז דוד המלך זאגט, מחר חודש ונפקדת כי יפקד ויאמר לו יונתן, יונתן האט געזאגט צו דוד המלך, מחר חודש ונפקדת כי יפקד מושבך. מארגן וועט זיין ראש חודש, זיינען געשטאנען אין ערב ראש חודש, און יונתן זאגט צו דוד'ן, אז מחר חודש, מארגן וועט קומען ראש חודש, איז דעמאלט ונפקדת כי יפקד מושבך. מ'וועט זיך דערמאנען אויף דיר, און פארוואס וועט מען זיך דערמאנען אויף דיר, ווייל כי יפקד מושבך, ווייל דיין פלאץ וועט זיין ליידיג. בפשטות הייסט דאס, שאול המלך איז געווען דוד המלך'ס שווער, און ראש חודש פלעגט זיין א סעודה, דער עולם פלעגט קומען, די גאנצע משפחה, בעצם די גאנצע עה משפחת המלוכה, און אז דער בענקל וועט זיין ליידיג, כי יפקד מושבך, איז דאס וואס דער בענקל פון דוד וועט זיין ליידיג וועט ארויסרופן די שאלה פון כי נפקדת, מען וועט זיך דערמאנען אין דוד און מען וועט פרעגן וואו איז ער, און פון דעם וועט מען וויסן וואס שאול המלך טראכט וכו' וואס איז געווען דער המשך הסיפור. און דער ביאור וואס ס'רעדט זיך אין חסידות אז דווקא ערב ראש חודש, דאס איז נישט קיין מקרה, נאר ערב ראש חודש, ערב ראש חודש איז דאך א זמן פון חלל, די לבנה ערב ראש חודש איז ליידיג ס'איז נישט דא קיין לבנה מען זעט נישט די לבנה עס איז טונקל א מצב פון העדר פון חשך פון חלל ומקום פנוי איז בשעת מען שטייט אין ערב ראש חודש זאגט יונתן צו דוד המלך וואס דוד המלך איז נמשל ללבנה וכו' ווי ס'מבואר אין חסידות זאגט יונתן צו דוד'ן מחר חודש יא, אז מארגן וועט קומען ראש חודש, היינט איז ערב ראש חודש, איז די לבנה געפינט זיך אין א מצב פון חלל ומקום פנוי, אבער מארגן וועט קומען צו גיין ראש חודש און ס'וועט ווערן נאכאמאל מולד הלבנה מחדש, אדרבה, דווקא דורך דעם חלל פון ערב ראש חודש, דורך דעם העלם והסתר פון ערב ראש חודש, דאס רופט ארויס א תנועה פנימית פון תשובה, און א תנועה פנימית פון עבודת התשובה, וואס דאס דווקא דער חלל ומקום פנוי איז מעורר די המשכה חדשה פון דעם שמש, אז זאל ווערן מחר חודש א התחדשות און א אור חדש פון די פון דעם יחוד שמשא וסיהרא וואס די זון מיט די לבנה ווערן נתאחד מחדש אין ראש חודש וואס דערפאר זאגט מען טאקע דוד מלך ישראל חי וקיים בקשר צו חידוש הלבנה ווייל דאס איז דער ענין פון דוד המלך. און דאס איז וואס ער זאגט אים ונפקדת כי יפקד מושבך דורך דעם יפקד מושבך דער העלם והסתר וואס ווערט איז נישט נאר דאס איז נישט קיין מבלבל נאר אדרבה דאס רופט ארויס א טיפערן אור יא און אויף דעם האט ער דערציילט אלץ דער רבי דערציילט דעם סיפור דעמאלט אין יענע תקופה אין יענע דעם טאג פון שמיני עצרת שמחת תורה דערציילט אז עס איז געקומען צו גיין צו אים א איד א איד איז געקומען צו אים אויף יחידות און ער האט זיך אויסגעגאסן די הארץ און געזאגט אז ער פילט ביי זיך אז ער איז אינגאנצן ליידיג, ער פילט ווי א כלי ריקון, ער איז ליידיג און פוסט, אויף דעם האט אים דער רבי געזאגט אט אט דעם ענין, דער רבי האט דערציילט דעם ענין, אז ער האט מסביר געווען דעם אידן אז אדרבה, אז אויב ער פילט אז ער געפינט זיך אין א מצב פון ריקון, ריקנות ליידיגקייט, איז דאס אליין דארף ארויסרופן ביי אים א טיפערע חיות, א טיפערע אור, ווי מ'זעט אין נפש, אז דווקא די חלל רופט ארויס א נייעם דם, א נייע בלוט, א נייע חיות, און אין די אלע דוגמאות וואס מ'האבן גערעדט איצטער. און על דרך זה, האט דער רבי אויסגעפירט, איז אויכעט אין דעם מצב וואס מ'געפינט זיך איצטער, געפינט זיך אין א מצב אויף פקד איז דאס כי יפקד מושבך דער רבי האט געמיינט דעם פועל ממש דעם מציאות וואס דעמאלט איז דער רבי געווען אין א מצב פון חשך פון העלם והסתר אין בריאות הגוף און ער נישט געקענט זיין צוזאמען מיט חסידים פארברענגען מיט חסידים ווי דער רבי האט זיך געפירט שמחת תורה יא אבער דווקא מען זאל וויסן זיין מען זאל נישט ווערן צובראכן נאר פון דעם כי יפקד מושבך וועט ארויסקומען א ונפקדת א טיפערע אור א טיפערע המשכה א טיפערע חיות יא, דער רבי האט איבערגעגעבן די עניינים שפעטער צו כמובן בקיצור, עס איז געווען גרינג צו רעדן יעמאלט אין קורצע ווערטער אויף די נקודה, דער רבי האט געבעטן, ער האט איבערגעגעבן צו דעם מזכיר, וואס איז געווען דעם רבינ'ס גבאי, דעם רבינ'ס מזכיר, ר' לייבל גראנער עליו השלום, און האט אים געבעטן ער זאל גיין צו ר' יואל קאהן דער חוזר, ר' יואל קאהן עליו השלום, און ער זאל אים איבערגעבן די נקודות, און רבי יואל זאל עס מסביר זיין ביים פארברענגען פון שמחת תורה מיט מער הרחבה. דאס איז געווען א סיפור וואס איז דעמאלט געווען. און שפעטער האבן חסידים גערעדט דעם גודל השגחה פרטית. אז דאס איז געווען שמיני עצרת און שמחת תורה אט דער סיפור. און די השגחה פרטית איז אז טאקע עטליכע וואכן שפעטער די טאג וואס איז געווען די התגלות פון דעם פון דעם ונפקדת דער אור חדש וואס דער רבי איז ברוך השם געווארן געזונט און צוריק אהיים געגאנגען און שפעטער נאכאמאל אנגעהויבן מיט א יתר שאת וביתר עוז ממשיך געווען יא דער דער דער דער פארברענגען מיט חסידים און זיין מיט חסידים נאך כמה וכמה שנים ואורך ימים ושנים טובות איז דאס אלץ געווען יא פון ראש חודש כסלו טאקע אנגעהויבן אין דעם טאג פון ראש חודש וואס דער נקודה איז מבואר אויכעט אין השגחה פרטית אין די סדרה אין די פרשת השבוע וואס מ'ליינט אלעמאל אין די תקופה פון ראש חודש כסלו אין פרשת תולדות וואס מיר געפינט אין פרשת תולדות רעדט זיך אלץ וועגן דעם לעבן פון יצחק אבינו. ביז איצט האט מען גערעדט וועגן אברהם אבינו, פרשה שלאחרי זה רעדט מען וועגן יעקב אבינו, די פרשה וואס רעדט ארום וועגן יצחק אבינו איז דאס דווקא דער ענין פון פרשת תולדות. און אין די נקודה פון פרשת תולדות געפינען מיר אט דעם גאנצן ענין פון דעם ונפקדת כי יפקד מושבך אין די עבודה פון יצחק'ן. וואס דווקא אין די עבודה פון יצחק'ן געפינט מען אט דעם ענין. פאראן אין דעם כמה פרטים, אבער על כל פנים עטליכע נקודות. ערשטנס איז דא אין דעם נאמען פון יצחק, אין דעם עצם ענין פון יצחק, דאך ידוע אז האבות הן הן המרכבה, אז אברהם אבינו איז געווען א מרכבה צו מידת החסד, און יצחק איז געווען א מרכבה צו מידת הגבורה. און ווי ס'איז מבואר אין חסידות מיוסד אויפן זוהר, וואס דער זוהר זאגט אז אור זה אברהם און חשך זה יצחק. דאס הייסט ויקרא אלקים לאור ולחשך קרא לילה, זאגט דער זוהר אז אברהם אבינו ווערט אנגערופן בשם אור און יצחק ווערט אנגערופן חשך, דאס איז פארבונדן מיט זייער מידות, מידת החסד און מידת הגבורה. איז דאס וואס אברהם איז אור איז פארשטאנדיג בפשטות אברהם איז געווען געווען דער וואס האט אנגעהויבן מאכן ליכטיג און מידת חסדו איז פון אברהם אבינו איז געווען דער מידת החסד וואס ער האט ממשיך געווען אור און חסד און געמאכט ליכטיג אין וועלט און ווי דער מדרש זאגט עד אברהם היה העולם מתנהג באפילה בא אברהם התחיל להאיר וואס איז אבער דער ענין פון יצחק חשך? איז על פי המבואר לעיל איז דער ווארט וואס יצחק איז חשך וואס איז מבואר בארוכה אין די מאמרים חסידות אנהייבנדיג פונעם אלטן רבינ'ס מאמר אין היינטיגע סדרה אין פרשת תולדות אז ביי יצחק'ן איז געווען די עבודה וואס האט זיך פארנומען מיט'ן חשך דאס הייסט נישט ווי אברהם אבינו וואס ער זיין ענין איז געווען צו ברענגען ליכטיגקייט ברענגען געטליכקייט מלמעלה למטה מגלה זיין דעם אייבערשטן מפרסם אלוקותו בעולם וואס איז אלץ געווען אין אן אופן פון אור וואס קומט מלמעלה. ביי יצחק'ן זיין עבודה איז געווען פארקערט, התעסקות מיט דעם חשך פון וועלט, וועלט ווי וועלט מצד עצמו, א מקום חשך, מקום החלל און מקום החשוך, און מזכך זיין, אויפהייבן און מאכן פון וועלט, אז וועלט זאל נתהפך ווערן, דער חשך פון וועלט זאל ווערן ליכטיג. וואס דערפאר געפינען מיר ביי יצחק'ן דעם ענין פון חפירת בארות.

חפירת בארות איז אז מען געפינט זיך אין א פלאץ און מען זעט ערד און מען זעט שטיינער און מען זעט זאכן וואס כל עניינם איז דומם מיט מיט א טרוקענע פלאץ א פלאץ וואס איז מלא אבנים ועפר און דאס אלץ בשעת אבער מען ווערט נישט נתפעל פון דעם און מען הייבט אן גראבן און דער גראבן איז באופן כזה אז נישט אז מען ברענגט וואסער פון דרויסן און מען גיסט אריין דארט דאס איז נישט קיין באר. נאר מען גראבט אראפ דעם עפר, מען גראבט אראפ די בלאטע, מען גראבט אראפ די אלע מחיצות העלמות והסתרים, און מען איז מגלה אז דער פלאץ איז גאר א פלאץ פון באר מים חיים, וואס דאס איז דער אתהפכא פון דעם חשך גופא, אז דורך דעם וואס מען גראבט אויף דעם חשך איז פלוצלינג קומט צו גיין אז ס'שפרינגט ארויס

און דארטן ארויסברענגען אלוקות מלמטה למעלה ווי לשון החסידות וואס דערפאר איז די חשך איז יצחק איז עניינו חשך יצחק איז עניינו די עבודה מיטן חשך די עבודה מיטן העלם והסתר און דווקא די עבודה אין דעם בירור החשך אט דאס ברענגט ארויס א מורא'דיגער אור א סאך א טיפערער אור, בשעת דער אור קומט מלמעלה, דאס איז א נאטירליכער אור, דאס איז א אור וואס קומט בדרך הטבע, בשעת אבער מען דארף ברעכן דעם חשך, איז על דרך וואס מ'האט גערעדט פריער, אז דער ונפקדת כי פקד מושבך, אז דווקא דורך דעם העלם רופט מען ארויס א סאך א טיפערער אור, על דרך דער ענין פון עבודת התשובה, דאס איז געווען די מעלה פון יצחק ורבקה, וואס דא ביי זיי איז געווען די עבודה מיטן חשך גופא און מהפך זיין, און ארויסברענגען זיין טיפקייט און דורך דעם מגלה זיין אסאך א טיפערע אור. וואס דערפאר זאגט מען זיין שם, זיין נאמען איז געווען יצחק, וואס יצחק ווי דער לשון איז צחוק עשה לי אלוקים, דאס איז געווען דער טעם פארוואס מען האט אים גערופן יצחק, צחוק עשה לי אלוקים, איז מבאר דער אלטער רבי אז צחוק עשה לי אלוקים, אלוקים איז דער נאמען פון גבורה, דער נאמען פון העלם, פון חשך, דאס איז דער שם אלוקים. כידוע שם הוויה איז מקור האור, מקור החסד, מקור הרחמים, און שם אלוקים איז מקור הדין והגבורות, מקור הצמצום, אלוקים בגימטריא הטבע. און דאס זאגט מען צחוק עשה לי אלוקים, דווקא דורך דעם בירור פון שם אלוקים, דעם בירור פון טבע, דעם בירור פון חשך העולם, און מ'איז זיך מתעסק מיט וועלט און מ'איז נעמט אראפ די בלאטע פון וועלט און מ'גראבט אויף דעם באר מים חיים, דעם באר חפרוה, מ'גראבט אויף דעם פנימיות און מ'מגלה דעם מים חיים, און דאס איז די אמת'ע מים חיים, דאס איז דער צחוק עשה לי אלוקים, די אמת'ע נחת רוח און די אמת'ע תענוג למעלה, אסאך מער ווי די המשכת האור וואס קומט מצד למעלה. וואס דערפאר זאגט מען צחוק עשה לי אלוקים? ווי דער אלטער רבי איז מבאר בשם הרב המגיד, וואס איז דאס דער ענין פון צחוק עשה לי אלוקים? זאגט ער אז דער מגיד, דער משל הידוע, וואס דאס איז דער משל וואס רופט זיך אן אין חסידות דער ציפור המדברת. דער מגיד האט געזאגט אזא מין משל, אז איז דא דער לב מלכים אין חקר, מלכים, די אמאליגע מלכים זענען געווען גאר מרומם, גאר מנושא, און זיי זענען געווען מצד מדריגתם זענען געווען אינגאנצן מובדל, און ס'איז געווען אסאך מאל וואס דער מלך איז געשטאנען מיט אזא מין רוממות און אזא מין התנשאות, אפגעטראגן אז מ'האט נישט געווען שייך צוקומען צו אים און ארויסרופן ביי אים ער זאל מתעסק זיין בטובת העם. איז כדי צו מעורר זיין ביי דעם מלך, וואס שטייט אין א תנועה פון רוממות און סילוק און מען וויל אים צוריק ממשיך זיין, איז ער מיט ברענגען צו אים א חכם גדול, וואס ער זאל רעדן צו אים דברי חכמה, לאו דווקא אז דאס וועט מעורר זיין דעם מלך. וויבאלד די רוממות המלך איז א מלך אדיר וואס איז באין ערוך, איז רעדן צו אים דברי חכמה דאס פועל'ט נישט ביי אים גארנישט. מיט דעם ברענגען עניינים פון כסף וזהב און מרגליות וועט אויך נישט מעורר זיין ביי אים גארנישט דאס איז ווארום ביי אים ביי דעם מלך ברענגט עס גארנישט ארויס בשעת אבער מען ברענגט דער לשון המגיד די ציפור המדברת וואס רופט זיך אן א תוכי אדער מען רופט עס אן א פאפוגיי על כל פנים ברענגט זיין דער ציפור המדברת און דאס איז א קליינטשיקע פייגעלע אבער עס האט אין זיך דעם כח אז זי קען איבערחזרן ווערטער בשעת מען רעדט זי זאגט אפאר ווערטער און דאס איז מעורר ביי דעם מלך א מורא'דיגע צחוק ותענוג און מיט דעם איז מען ממשיך דעם מלך צו דעם עם אז מען זאל קענען רעדן צו אים און פועל זיין ביי אים ער זאל קומען צום עם וואס לכאורה דער דיבור פון דעם ציפור המדברת איז דאך אינגאנצען נישט בערך ער רעדט דאך דברים פשוטים. און דא רעדט זיך וועגן א דיבור פון א חכם גדול וואס ער רעדט דברי חכמה, אף על פי כן זאגט מען, וואס איז מעורר די אמת'ער צחוק און תענוג ביי דעם מלך? דווקא די ציפור המדברת, די פשוט'ע ציפור וואס רעדט און זאגט א קליין ווערטעלע און זאגט עס נישט ארויס גוט, אבער וויבאלד אז דאס איז א חידוש, ס'א חידוש דבר, ס'איז נישט קיין נארמאלע זאך אז א מענטש רעדט איז מאי קמשמע לן, אז א חכם רעדט דברי חכמה איז מאי קמשמע לן, אבער דאס וואס א ציפור איז מדברת, הגם אז דאס איז א דיבור וואס איז נישט קיין מסודר'דיגער און נישט קיין תוכן'דיגער אבער די עצם ענין אז ס'איז דא א ציפור מדברת איז א חידוש נפלא, און דער חידוש שבזה איז מעורר א תענוג גדול ביי דעם מלך און דאס רופט ארויס דעם צחוק און תענוג און אזוי איז מען ממשיך די מלוכה. איז על דרך זה טייטשט דער מעזריטשער מגיד צחוק עשה לי אלקים אז דורך דעם וואס א איד וואס געפינט זיך אין וועלט אין חשך העלם והסתר איז ארומגערינגעלט מיט אבנים ועפר מיט די גאנצע העלם והסתר חשך העולם און ער ברעכט דורך דעם חשך העולם און ער איז מעורר ביי זיך דעם באר מים חיים

וואס דווקא אין דעם חלל ומקום פנוי איז מתגלה דער אמת'ער אור פנימי, אור עצמי, וואס דאס איז דער אורה של משיח וואס קומט ארויס דווקא דורך דעם חשך הגלות. וואס על דרך זה איז מבואר אין דעם המשך הפרשה, אז דאס איז דער ענין וואס שטייט ויתן לך אלוקים מטל השמים ומשמני הארץ. וואס דא פרעגט מען די זעלבע שאלה, ווי קומט דא שם אלוקים? יצחק אבינו גיט די ברכות, אנהייב האט ער געוואלט געבן צו עשו, שפעטער איז געגעבן צו יעקב, מען גיט אים ברכות נפלאות ביותר, ווי ס'רעדט זיך אין חסידות אז די גרעסטע, טיפסטע, העכסטע ברכות זענען די ברכות פון יצחק נאך מער ווי אברהם, איז ערשטנס ווי קומט עס דווקא ביי יצחק אזעלכע הויכע ברכות, מידת הגבורה, און דווקא פון אים קומט די העכסטע ברכות, און צווייטנס, ויתן לך אלוקים, שם אלוקים. הוי', שם הוי', יו"ד ק"א וא"ו ק"א, שם רחמים, דאס איז מקור הברכות, שם אלוקים איז דאך מקור הדין והצמצום. אבער דער ענטפער איז היא הנותנת. יצחק, וויבאלד זיין עבודה איז נעמט זיך פון דעם ענין הגבורות, וואס דאס נעמט זיך פון די עבודה אינעם מקום החשך וההעלם, און מ'איז זוכה צו דורכברעכן דעם חשך און דעם העלם, איז ויתן לך אלוקים בשעת מ'איז מהפך דעם העלם איז דווקא פון דעם העלם קומט מען צו דעם גרעסטן טיפסטן אור וואס פון דארטן ווערן נמשך די ברכות אין אן אופן פון גבורות מלשון תגבורת נישט גבורות מלשון צמצום נאר גבורות מלשון תגבורת תגבורת הברכות תגבורת ההמשכות ווי עס רעדט זיך אין דעם מאמר הידוע פון דעם אלטן רעבן להבין עניין תקיעת שופר על פי קבלת הבעל שם טוב און כוונת הבעל שם טוב, וואס דארטן ברענגט ער דעם ווארט אין סיום המאמר אז די אלע עניינים פון תקיעת שופר זענען פארבונדן מיט ר' יצחק דווקא, ווי ס'רעדט זיך אין זוהר, יא, ווייל דווקא די גרעסטע, די טיפסטע און די העכסטע ברכות זענען נמשך געווארן דווקא דורך יצחק אבינו, ווייל בשעת מ'איז ממתיק די גבורות מ'איז מהפך דעם העלם צו אור, איז דאס א אור נעלה ביותר, וואס מיט דעם איז פארשטאנדיג וואס דאס שטייט אין מדרש, יא, אז ויתן לך אלוקים מטל השמים, מטל השמים זו מקרא, ומשמני הארץ זו משנה, ורוב דגן ותירוש, דאס איז תלמוד און הלכות, יא, אז דאס הייסט אז האט אים געגעבן נישט נאר קיין גשמיות'דיגע עניינים, נאר אין די ברכה איז נכלל אלע עניינים רוחניים פון תורה. פרעגט זיך די שאלה, דער רבי רש"ב פרעגט אין המשך סמך ו', לכאורה, תורה איז דאך געגעבן געווארן מלמעלה, וואס האט יעקב, וואס האט יצחק צוגעגעבן מיט זיין ברכה פון ויתן לך אלוקים מטל השמים משמני הארץ? דער ענין איז דאך נמשך געווארן ביי מתן תורה. נאר על פי האמור איז היא הנותנת. די תורה וואס איז געגעבן געווארן מלמעלה, דאס איז דער אור התורה, דאס איז די תורה וואס איז געגעבן געווארן בדרך מתנה. אבער דער ענין פון יגיעה בתורה, יצחק אבינו וואס זיין עבודה איז געווען אין קו הגבורה און קו החשך, ער האט ארויסגעברענגט א נייע ברכה, אז דורך דעם וואס א איד איז זיך מתייגע בתורה, יגיעה באופן פון אור חוזר וואס איז זיך מתייגע און הארעוועט און ער האט קשיות און העלמות והסתרים על דרך די לימוד פון תלמוד בבלי וואס איז מלא קושיות כרימון, און דורך די קושיות כרימון הארעוועט דורך ביז ער איז מגלה די טיפקייט פון תורה די תעלומות חכמה איז דווקא דורך דער סוג לימוד התורה אז דורך יגיעה איז מען מגלה א נייע יגעת ומצאת א נייער אור א נייע המשכה א נייע טיפקייט אין תורה דערין האט זיך אויפגעטאן דווקא דורך ברכתו של יצחק אין ויתן לך אלוקים מטל השמים משמני הארץ און דאס איז די נקודה וואס די פרשת תולדות קומט אונז צו דערציילן. די עבודה פון יצחק דווקא, וואס דאס איז דער עיקר העבודה פארבונדן מיט די עבודה בסוף זמן הגלות, וואס מען געפינט זיך אין זמנים פון חשך און העלם והסתר, איז א איד טאר נישט נישט נאר ער טאר נישט נתייאש ווערן חס ושלום און טאר נישט נתפעל ווערן פון דעם חשך און העלם והסתר, נאר אדרבה, די סדרה דערציילט אונז אז דווקא דורך דעם ונפקדת כי יפקד מושבך, אז דווקא פון דעם העלם והסתר און מען ברעכט דאס דורך, דערגרייכט מען צו דעם גרעסטן טיפסטן גילוי אור, דער אור וואס נעמט זיך פון אסאך א העכערע מדריגה, און דאס איז די מדריגה פון יצחק וואס דאס איז דער גילוי פון אור פון לעתיד לבוא, יא, דער ויתן לך אלוקים מטל השמים משמני הארץ, די אלע גילויים נעלים ביותר, וואס איז נמשך דווקא דורך דעם העלם והסתר וחשך, און דאס איז פארבונדן מיט די אלע ימים טובים וואס מען גייט איצטער אריין אין חודש כסלו. וואס אין חודש כסלו איז דאך די ימים טובים פארבונדן מיט התגלות פון תורת החסידות, אין חודש כסלו איז דא די הסתלקות פון דער מזריטשער מגיד, ובשנה זו איז דאס א ענין פון מאתיים וחמישים שנה פון די הסתלקות פון מזריטשער מגיד, און ס'איז דא די יום טוב פון גאולה פון דעם אלטן רבי'ן, יום טוב ראש השנה של חסידות, און די גאולה פון מיטעלע רבי'ן, ועל דרך זה די גאולה פון ראש חודש כסלו וואס די כללות הנקודה פון די אלע ימים טובים פון חודש כסלו איז אז דאס רופט ארויס אט די זעלבע נקודה אז ס'איז זמן אז ס'איז געווען א העלם והסתר ס'איז געווען א מצב פון א חשך ס'איז געווען א מצב פון א מאסר א מצב פון א חורבן א מצב פון העלם און דווקא דורך אט די ירידה איז נתגלה געווארן א אור חדש כידוע וואס ס'ברענגט זיך ארויס ווי ס'שטייט אין כמה וכמה שיחות בפרט פון רבי'ן רש"ב אז דורך דעם העלם און דורך דעם קיטרוג פון י"ט כסלו איז נישט נאר ס'איז נישט געווארן ווייניגער נאר אדרבה דאס האט ארויסגערופן דעם אמת'ער יפוצו מעיינותיך חוצה און פון דעם גרייט מען זיך צו צו די אמת'ע גילויים פון גאולה העתידה איז במילא נעמענדיג די הוראה פון די טעג איז בימים ההם בזמן הזה מיר זענען מיר מתפלל און מיר בעטן און מיר וועלן בעזרת השם זוכה זיין אז על דרך זה אין די תקופה וואס מיר געפינען זיך איצטערט אין א זמן פון חשך און העלם והסתר איז נישט נאר אז מיר דארפן שוין רחמנא לצלן אריינפאלן אין א מרירות פון דעם נאר אדרבה זאל עס ארויסרופן ביי אונז א טיפערע התעסקות און א טיפערע פארנעם אין זיך פארנעמען אינעם ענין פון יפוצו מעיינותיך חוצה אין לימוד החסידות און הפצת החסידות און צוגרייטן די וועלט צו דעם גילוי אור פון לעתיד לבוא מיר צו וועלן זיין אמאל בגאולה השלימה פון צחוק עשה לי אלוקים אז ימלא שחוק פינו במהרה בימינו על ידי משיח צדקינו.